פרייטאג שופטים, זאגט די הייליגע משנה מסכת נגעים פרק ד', אין די פריערדיגע פרק האט ער אויסגערעכנט בדרך כלל אלע נגעים און די סימני טומאה דערפון און נאך איינצעלע הלכות, דא גייט ער ארום רעדן איבער די דריי סימני טומאה פון שער לבן, מחיה און פסיון פון נגעי עור בשר, פונקטליך די חילוקי דינים דערפון. משנה א', יש בשער לבן מה שאין בפסיון, ס'איז דא א חומרא ביי די צוויי ווייסע האר וואס איז נישט דא ביי די סימן טומאה פון אויסשפרייטן די נגע, ויש בפסיון איז דא א חומרא ביים אויסשפרייטונג מה שאין בשער לבן וואס איז נישט דא ביי די ווייסע האר. ששער לבן מטמא בתחילה, ווען ער קומט צום כהן די ערשטע מאל און די כהן זעט תיכף אז צוויי האר אין די נגע האבן זיך איבערגעדרייט צו ווייס, איז ער אים מטמא. מה שאין כן פסיון, אפילו אויב בשעת ווען דער כהן קוקט דערויף די ערשטע מאל, זעט ער ווי ס'האלט זיך אין איין אויסשפרייטן, איז דאס נאכנישט קיין סימן טומאה, מ'דארף אים איינשפארן. הערשט נאך די ערשטע וואך אדער נאך די צווייטע וואך, דעמאלטס אז מ'זעט אז ס'האט זיך אויסגעשפרייט, דעמאלטס איז די פסיון א סימן טומאה. ומטמא בכל מראה לובן. די ווייסע האר מוז נישט האבן איינע פון די פיר מראות נגעים, אפילו עס איז א שוואכערע ווייס ווי די ד' מראות נגעים, איז עס אויכעט מטמא, ווייל אין פסוק שטייט ומראה הנגע עמוק. נאר די מראה הנגע אליין דארף זיין א טיפע ווייס, אבער די שער לבן דאס מוז נישט זיין מיט איינע פון די מראות נגעים, אבער פסיון מוז יא זיין מיט איינע פון די פיר מראות נגעים. ואין בו סימן טהרה. שער לבן קען קיינמאל נישט זיין קיין סימן טהרה. אפילו די גאנצע קערפער פונעם מענטש זאל ווערן אנגעפילט מיט שער לבן, ווערט ער נאכנישט וועגן דעם טהור. מה שאין כן ביי פסיון, אויב ס'שפרייט זיך אויס די נגע אויפ'ן גאנצן קערפער, ווערט דער מענטש טהור. יש בפסיון, פון די אנדערע זייט איז דא א חומרא ביי פסיון איבער שער לבן, שהפסיון מטמא בכל שהוא, אפילו ס'שפרייט זיך אויס א משהו, איז עס שוין טמא. מה שאין כן שער לבן דארף זיין כאטשיג צוויי האר, און יעדע האר האט אויכעט א שיעור, מען דארף עס קענען אפשניידן מיט א שער ווי אזוי מ'וועט באלד לערנען. ומטמא בכל הנגעים. פסיון גייט אן ביי אלע סארטן נגעים. מה שאין כן שער לבן, וואס דאס גייט אן נאר ביי נגעי עור בשר, און ביי נגעי שחין און מכוה, אבער נישט ביי טומאת נתקים, און ביי קרחת און גבחת. חוץ לנגע, פסיון האט נאך א חומרא אז ס'גייט אן אפילו אינדרויסן פון די נגע, דאס הייסט אויב ס'שפרייט זיך אויס די נגע ארויס פון די ארגינעלע פלאץ, דאס הייסט פסיון, מה שאין כן בשער לבן וואס דאס מוז זיין ממש אין די נגע און נישט אינדרויסן פון די נגע.

גלייך אנהייב קען מען נישט מטמא זיין אלס פסיון, נאר נאכן איינשפארן, און מטמא בכל מראה, מחיה קען זיין רויט, ס'קען זיין שווארץ, ס'קען זיין ווייס, ס'ווענדט זיך וועלעכע קאליר דער מענטש האט אויף זיין הויט, יעדער מענטש לויט זיין קאליר, אזוי איז די מחיה מטמא, ווייל א מחיה מיינט דאך אז ס'איז געבליבן א שטיקל ארגינעלע פלייש פון דעם מענטש, אז דער מענטש איז א שווארץ הויטיגער, איז די מחיה שווארץ, און אז ער איז ווייס, איז עס ווייס, מה שאין כן א פסיון האבן מיר שוין פריער געשמועסט אז דאס מוז האבן איינע פון די פיר מראות נגעים ואין בה סימן טהרה, ביי מחיה איז נישט דא קיין סימן טהרה, אויב א מחיה זאל זיך אויסשפרייטן אינגאנצן וועט מען נישט ווערן טהור מה שאין כן א פסיון אז די נגע שפרייט זיך אויס אויפן גאנצן קערפער איז מען טהור. יש בפסיון, ס'איז דא א חומרא ביי פסיון מער ווי ביי מחיה, שהפסיון מטמא בכל שהוא, אפילו ס'קומט נאר צו א משהו הייסט עס אויך פסיון, אבער מחיה האט א שיעור, ס'מוז זיין אזוי גרויס ווי אן עדשה, א לינט, וואס דאס איז די שיעור פון צוויי האר אויף די לענג און צוויי האר אויף די ברייט, און מטמא בכל הנגעים, א פסיון גייט אן ביי אלע נגעים, יעדע נגע אז ס'שפרייט זיך אויס איז דאס א סימן טומאה, אבער מחיה גייט נישט אן ביי אלע סארט נגעים, נאר ביי נגע עור בשר און ביי נגעים וואס טרעפן זיך אויף א קרחת וגבחת.

אבער מחיה איז נישט מטמא ביי די נגע פון שחין און מכוה. שער לבן איז אויכעט מטמא במכונס, סיי ווען עס איז צוזאמגענומען צוויי האר איינס נעבן די אנדערע, און סיי ובמפוזר, עס איז אביסל אויסגעשפרייט איינס איז אויף די רעכטע עק פון די נגע איינס איז אויף די לינקע עק, מה שאין כן א מחיה מוז זיין אויף איין פלאץ. במבוצר, שער לבן איז מטמא סיי ווען עס איז אין צענטער פון די נגע, ושלא במבוצר, אפילו ווען עס איז נישט אין צענטער, ס'איז ביי איינע פון די עקן פון די נגע, איז עס אויכעט מטמא, און מיר'ן אי"ה זעהן שפעטער אין משנה ה', אפילו ווען ס'איז אביסל ארויסצו פון די נגע, ס'קומט ארויס א חוט א פעדעמל פון די נגע, און דארטן איז דא די שתי שערות, איז עס אויכעט מטמא. אבער א מחי' מוז זיין אינדערמיט דערפון, ס'מוז זיין צוויי האר אויף יעדע זייט ארום, ס'טאר נישט זיין ביי די עקן פון די נגע. פון די אנדערע זייט יש במחי' איז דא ביי מחי' א חומרא איבער שער לבן, שהמחי' מטמא בקרחת ובגבחת, אבער שער לבן איז נישט שייך ביי קרחת ובגבחת, דער מענטש האט דאך נישט דארט קיין האר. הפוכה ושלא הפוכה, א מחיה איז מטמא סיי אויב ס'האט זיך איבערגעדרייט, דאס הייסט אז ס'איז קודם געווען דארט די נגע און נאכדעם איז אריינגעקומען די שטיקל רויע פלייש, און סיי אויב ס'איז געבליבן א שטיקל רויע פלייש פון פריער נאך פאר די נגע איז אריינגעקומען. אבער שער לבן מוז זיין דווקא אז די בהרת איז געווען פריער און נאכדעם איז געקומען די שער לבן, מיר'ן אי"ה זעהן מער שפעטער אינעם פרק. און מעכבת את ההופך כולו לבן, אויב איינעם האט זיך אויסגעשפרייט די נגע אויפן גאנצן קערפער, אבער עס איז געבליבן א מחיה, די מחיה איז מעכב אז דער מענטש זאל נישט קענען ווערן טהור. מה שאין כן, אויב עס האט זיך אויסגעשפרייט די נגע אויפן קערפער און ער איז געבליבן נאר מיט שער לבן, וועט ער יא ווערן טהור. און מטמא בכל מראה, א מחיה איז מטמא אויף יעדן סארט קאליר, ווי אונז האבן פריער געשמועסט אז ס'ווענדט זיך אין די קאליר פון די הויט פון די מענטש, מה שאין כן בשער לבן, וואס דאס איז דווקא מטמא ווען ס'איז ווייס. משנה ד', שתי שערות, די צוויי האר פון שער לבן, עיקרן משחיר, אויב פון אונטן, וואו ס'שפראצט ארויס פון די האנט אדער יעדעס אנדערע פלאץ אין קערפער איז עס שווארץ, וראשן מלבין, נאר פון אויבן איז עס ווייס, טהור, ווייל אין פסוק שטייט ושער בנגע הפך לבן, די חלק וואס רירט צו צו די נגע, דארטן דארף זיין ווייס. עיקרן מלבין, אויב פון אונטן וואו ס'וואקסט ארויס איז עס געווען ווייס, וראשן משחיר און פון אויבן איז עס געווען שווארץ, איז עס יא טמא. כמה יהא בלבנונית, וויפיל פון די האר דארף זיין ווייס? רבי מאיר אומר כל שהוא, ס'איז גענוג א משהו פונעם האר זאל זיין ווייס, רבי שמעון אומר כדי לקרוץ בזוג, ס'דארף זיין אזא גרויסע שטיקל ווייס אז מ'זאל דאס קענען אפשניידן מיט א שערל. להלכה זאגט די ברטנורא פסק'עט מען ווי רבי מאיר אז ס'איז גענוג אז ס'איז א כל שהוא ווייס, אבער די שיעור פון די האר אליין, דאס פסק'עט מען ווי רבי עקיבא אין מסכת נידה אז ס'מוז זיין ראוי צו ווערן אפגעשניטן מיט א שערל, דאס הייסט די האר אליין מוז זיין גענוג גרויס מ'זאל עס קענען שערן מיט א שערל, אבער די ווייסקייט דערפון איז גענוג אויף א משהו היתה אחת מלמטה, אויב ס'איז געווען איין האר פון אונטן ווי ס'שפראצט ארויס פונעם קערפער איז עס נאר געווען איין האר, ונחלקה מלמעלה ונראית כשתיים, די סדר פון האר אז ס'קען זיך צוטיילן אויף צוויי, איז פון אויבן זעט עס אויס ווי צוויי ווייסע האר, אבער באמת פון אונטן איז עס נאר איינס, איז עס טהור, דאס איז נאכנישט קיין סימן טומאה, ס'מוז זיין צוויי האר. זאגט די משנה בהרת, א מענטש האט געהאט א נגע, און עס איז געווען פונקטליך די שיעור פון א גריס, א גריס איז א האלבע בונדל, און דאס איז די שיעור אז א נגע זאל מטמא זיין, דאס איז זעקס האר אויף די ברייט און זעקס האר אויף די לענג, זעקס און דרײַסיק האר אלעס אינאיינעם, ובו שער לבן, און ווי די ברטנורא איז גורס, ושער שחור, עס האט געהאט צוויי ווייסע האר וואס דאס איז א סימן טומאה, אבער עס האט אויך געהאט אסאך שווארצע האר, טמא איז עס טמא, ווייל ס'האט דאך די סימן טומאה פון שער לבן, און אין חוששין שמא מיעט מקום שער שחור את הבהרת, איך זאג נישט אז די פלאץ וואו ס'וואקסט ארויס די שווארצע האר, דאס נעמט אוועק פון די בהרת, ווייל די בהרת האט דאך פונקטליך א שיעור פון א גריס, און אויב איך זאל אראפרעכענען די פלעצער פון די שווארצע האר, וועט עס שוין פעלן פונעם שיעור, מפני שאין בו ממש, די דינטשיגע לעכעלעך פון וואו ס'קומט ארויס די שווארצע האר, דאס האט נישט קיין ממשות, מ'רעכנט זיך נישט דערמיט, און איך זאג אז דער בהרת האט ווייטער א שיעור פון א גריס. משנה ה'. בהרת כגריס, א מענטש האט געהאט א בהרת אזוי גרויס ווי א גריס, וחוט יוצא ממנה, אין די זייט האט זיך געצויגן א פאדעמל פון דעם נגע, און ס'איז געגאנגען אביסל ארויסצו פון דעם שיעור פון די גריס, אם יש בו רוחב שתי שערות, אויב די פאדעמל האט א ברייטקייט ווי ס'קען וואקסן צוויי האר, זוקקה לשער לבן ולפסיון, אז אויב ס'וועט ארויפוואקסן צוויי ווייסע האר אויף דעם חוט וועט עס מטמא זיין, און אויב ס'זאל שפעטער זיך אויסשפרייטן דארט ביי דעם חוט איז עס אויכעט א סימן טומאה פון פסיון, אבל לא למחיה, ווייל אונז האבן פריער געלערנט אז א מחיה מוז זיין קאנצענטרירט אויפן נגע אליין אין צענטער פון די נגע, און נישט אויף א פאדעמל וואס גייט ארויס דערפון. שמועס די ברטנורא אויס, אויב דער חוט וואס איז ארויסגעגאנגען פון די נגע האט נישט געהאט קיין ברייטקייט פון שתי שערות, וועט עס נישט הייסן א חלק פון די נגע, און אפילו עס וועט זיין דארטן צוויי ווייסע האר וועט עס נישט זיין קיין סימן טומאה, ס'הייסט אזוי ווי עס איז נישט אין די נגע, און אויב ס'זאל זיך אויסשפרייטן דארטן דער חוט וועט עס דארפן האבן א גאנצע גריס, ווייל ס'הייסט נישט אזוי ווי די ארגינעלע נגע האט זיך אויסגעשפרייט. זאגט די משנה שתי בהרות, א מענטש האט געהאט צוויי נגעים, וחוט יוצא מזו לזו, א פאדעמל ציט זיך פון איינס צום צווייטן, וואס דער פאדעמל האט אויכעט געהאט די מראות נגעים, אם יש בו רוחב שתי שערות, אויב דער פאדעמל האט א ברייטקייט פון צוויי האר, מצרפם, קען עס צאמשטעלן די צוויי בהרת'ן זאל ווערן גערעכנט ווי איינס, ואם לאו, אויב נישט, אין מצרפן, קען זיך דאס נישט צאמשטעלן ס'הייסט ווי צוויי באזונדערע נגעים, לגבי וואס וועט כאפן א נפקא מינה, זאגט די ברטנורא אז אויב ס'ווערט גערעכנט ווי איינס, און איינע פון די האט זיך אויסגעשפרייט אדער ס'איז געבוירן געווארן שער לבן אין איינע פון זיי, וועט ער ווערן טמא, און ער דארפן ברענגען נאר איין קרבן שפעטער ווען ער היילט זיך אויס דערפון, אבער אויב ס'ווערט באטראכט ווי צוויי באזונדערע נגעים, און איינס וועט האבן איין סימן טומאה און א צווייטע א צווייטע סימן טומאה, וועט ער צוויי מאל זיין טמא און דארפן ברענגען שפעטער צוויי קרבנות. די כסף משנה זאגט נאך מער, אז אויב מען קען מצרף זיין די צוויי בהרת'ן, אפילו אויב ס'וועט אריינוואקסן איין ווייסע האר אין איין בהרת און א צווייטע אין די אנדערע, וועט זיך עס מצרף זיין אלס א סימן טומאה און דער מענטש וועט ווערן טמא. די משנה אחרונה שמועסט אויס אז דאס קען מען נישט זאגן אז אויב ס'וועט זיין א האלבע גריס אין איינס און א האלבע גריס אין די צווייטע וועט מען עס קענען מצרף זיין אז דער מענטש זאל האבן א בהרת כגריס ווייל יעדע נגע מוז האבן א גריס אויף איין פלאץ און מ'קען נישט צאמשטעלן אפילו ס'האט אזא חוט וואס איז עס מחבר. משנה ו', בהרת כגריס, א מענטש האט געהאט א בהרת מיט די שיעור פון א גריס ובה מחיה כעדשה, ס'האט געהאט א גריס אן די מחיה, יעדע גריס באשטייט פון נײַן מאל א שיעור פון אן עדשה, און דא האט עס געהאט אלעס אינאיינעם, די בהרת מיט די מחיה, א שיעור פון צען עדשים, ושער לבן בתוך המחיה, אין די מחיה איז געווען די צוויי ווייסע האר. הלכה המחיה, אויב די מחיה איז אוועקגעגאנגען, דאס הייסט אז די נגע האט איבערגענומען די פלאץ פון די מחיה, טמאה מפני שער לבן, איז די נגע נאך טמא ווייל ס'האט א סימן טומאה פון שער לבן. די תנא קמא האט נישט געהאלטן אז די שער לבן מוז האבן געווען אין א בהרת ממש, ס'איז גענוג אז ס'איז געוועזן אין די מחיה. הלך שער לבן, אויב די צוויי ווייסע האר גייען אוועק, צו ווייל ס'פאלט ארויס, צו ווייל ס'ווערט צוריק שווארץ, טמא מפני המחיה, איז דער מענטש טמא צוליב די מחיה וואס דאס איז ווייטער א סימן טומאה. רבי שמעון מטהר, רבי שמעון קריגט זיך אויף די ערשטע פאל, אז די מחיה איז אוועקגעגאנגען און ס'איז געבליבן נאר די שער לבן, זאגט ער מפני שלא הפכתו הבהרת, די צוויי ווייסע האר האבן זיך נישט איבערגעדרייט מכח א בהרת, ס'איז דאך נישט געווען אין די בהרת אליין, ס'איז געווען קודם אין א מחיה, און נאכדעם ווען די בהרת איז אריינגעקומען און איבערגענומען די פלאץ פון די מחיה, קומט דאך אויס אז די שער לבן איז געווען פאר די בהרת, און מיר פארלאנגען אז ס'זאל זיין קודם א בהרת און נאכדעם והיא הפך שער לבן, ממילא האט ר' שמעון געהאלטן אז די צוויי ווייסע האר קענען נישט זיין דא קיין סימן טומאה. זאגט די משנה בהרת היא ומחיתה כגריס, אויב די בהרת אליין צוזאמען מיט די מחיה איז געווען פונקטליך א שיעור פון א גריס, דאס הייסט אז די בהרת אליין האט נישט געהאט קיין גריס, נאר בצירוף פון די עדשה פון די מחיה, ושער לבן בתוך הבהרת, אין די בהרת איז געווען צוויי ווייסע האר. הלכה המחיה אויב די מחיה איז אוועק געגאנגען, אויף די פלאץ פון די מחיה איז אויכעט אריין געקומען די נגע. טמאה מפני שער לבן, האלט די תנא קמא אז די נגע איז ווייטער טמא ווייל ס'איז נאך דא די צוויי ווייסע האר. און הגם די בהרת אליין האט נישט א שיעור פון א גריס נאר בצירוף פון די מחיה, האט ער געהאלטן אז אויף אזא פאל איז אויך די שער לבן א גוטע סימן טומאה. הלך שער לבן, אויב די שער לבן איז אוועקגעגאנגען, ס'איז ארויסגעפאלן אדער צוריק געווארן שווארץ, טמא מפני המחיה, איז דער מענטש טמא צוליב די מחיה וואס ער האט. רבי שמעון מטהר, ביי די ערשטע פאל ווי די מחיה איז אוועקגעגאנגען און ס'איז נאר געבליבן די שער לבן, מפני שלא הפכתו בהרת כגריס, רבי שמעון האט געהאלטן אז כדי די שער לבן זאל זיין א סימן טומאה, מוז האבן דארט געווען פאר דעם א בהרת וואס די בהרת אליין האט א גריס, ס'איז נישט גענוג א בהרת וואס איז א גריס נאר בצירוף פונעם מחיה. און הגם יעצט איז שוין יא דא אין די בהרת אליין א שיעור פון א גריס, אבער יעצט האט דאך די שער לבן געפעדערט פאר די בהרת, איז דאס נישט קיין סימן טומאה. ומודה, רבי שמעון איז מודה, שאם יש במקום שער לבן כגריס, אויב איז געוועזן דארט אויף די פלאץ ווי די שער לבן איז א בהרת אין די גרויסקייט פון א גריס אפילו אן די מחיה שהוא טמא אז דאס איז זיכער א סימן טומאה. זאגט די תוספות יום טוב אז די סיפא פון די משנה קומט מיר לאזן הערן אז אפילו איך ווייס נישט ווען די שער לבן איז אריינגעקומען צו ס'איז געווען פאר די בהרת און ס'איז נישט טמא, אדער ס'איז געקומען נאך די בהרת און דעמאלטס איז עס יא טמא, האלט ר' שמעון אז א ספק איז אויכעט טמא, שפעטער סוף פרק קען מען זען אז ס'איז דא א מחלוקה אין דעם. משנה זיין, בהרת, א מענטש האט געהאט א נגע, ובה מחיה ופסיון, ס'האט געהאט א סימן טומאה פון א מחיה, און ס'האט אויך געהאט א סימן טומאה פון א פסיון, און מ'רעדט שוין אז ער איז שוין געווען אמאל איינגעשפארט ווייל א פסיון איז דאך נישט מטמא אנהייב נאר נאך א הסגר. הלכה המחיה, אויב די מחיה איז אוועקגעגאנגען, טמאה מפני הפסיון, איז עס טמא צוליב די סימן טומאה פון אויסשפרייטונג, הלך הפסיון, אויב די פסיון איז אוועקגעגאנגען, דאס הייסט, ס'איז צוריק איינגעשרינקען, טמאה מפני המחיה איז עס טמא, ווייל ס'האט די סימן טומאה פון מחיה. וכן בשער לבן ובפסיון, די זעלבע הלכה וועט זיין ביי די צוויי סימני טומאה פון ווייסע האר און אויסשפרייטונג, אז אויב ס'האט געהאט די צוויי סימנים און איינס איז אוועקגעגאנגען, איז מען טמא צוליב די צווייטע. זאגט די משנה הלכה, טאמער די גאנצע נגע איז אוועק געגאנגען אין מיטן די וואך וואס ער איז געווען איינגעשפארט, וחזרה בסוף שבוע, סוף וואך, מען עפענט אים אויף, זעט מען אז ס'איז צוריק געקומען, הרי היא כמות שהיתה, הייסט דאס נישט ווי עפעס א נייע נגע, ווייל אין מיטן די וואך קוקט מען דאך עס סייווי נישט אן, און וויבאלד ס'איז צוריק געקומען אויפן זעלבן פלאץ, האט עס ווייטער א דין ווי די אלטע נגע, און אויב מען האט אים יעצט איינגעשפארט די ערשטע מאל קען מען אים איינשפארן נאך איין מאל, אויב מען האט שוין געהאלטן ביים צווייטן וואך איינשפארן דארף מען עס פטר'ן אינגאנצן מטהר זיין לאחר הפטור. אויב די נגע איז אוועק געגאנגען און די כהן באטראכט אים סוף וואך און ער זעהט עס נישט און ער פטר'ט אים ער קען אהיים גיין, און נאכדעם קומט די נגע צוריק. תראה כתחילה ווערט דאס באטראכט ווי א פרישע נגע, און אז ס'פעלט זיך אויס קען מען אים יעצט איינשפארן אויף איין וואך נאכן צווייטן. היתה עזה, ווען איך האב איינגעשפארט די נגע איז עס געווען שטארק ווייס, ס'איז געווען לאמיר זאגן ווייס אזוי ווי שניי, די שטערקסטע מראה פון נגע. ונעשית כהה, סוף וואך זעט מען אז דאס איז די שוואכסטע ווייס. כהה, אדער ווען מען האט עס איינגעשפארט איז עס געווען א שוואכע ווייס, ונעשית עזה, סוף וואך זעט מען אז ס'איז געווארן די שטערקסטע ווייס, הרי היא כמו שהיתה, דאס הייסט נישט ווי ס'איז געווארן א נייע נגע און מען זאל פון יעצט און ווייטער קענען איינשפארן אויף צוויי וואכן, ס'איז די זעלבע אלטע נגע, און מען קען אים איינשפארן אויף נאך איין וואך אבער נישט מער, ובלבד שלא תתמעט מארבעה מראות, ס'דארף נאר זיין איינע פון די פיר מראות נגעים, אויב ס'ווערט ווייניגער ווי די פיר מראות נגעים, איז מען עס אינגאנצן מטהר. זאגט די משנה, כנסה, טאמער די נגע האט אביסל איינגעשרינקען, ופשתה און ס'האט זיך צוריק אויסגעשפרייט, אבער נישט מער וויפיל די פריערדיגע מאס, נאר ס'האט זיך אויסגעשפרייט צו די פריערדיגע מאס, אדער פשתה ס'האט זיך אויסגעשפרייט, וכנסה ס'איז צוריק איינגעשרינקען, רבי עקיבא מטמא ווייל ס'האט זיך פארט אויסגעשפרייט, וחכמים מטהרין ווייל פשיון איז נאר מטמא ווען ס'האט זיך אויסגעשפרייט מער ווי די ארגינעלע שטח, אבער אויב ס'האט זיך אביסל איינגעשרינקען און צוריק אויסגעשפרייט צו די פריערדיגע פלאץ, דאס הייסט נאכנישט קיין פשיון. און לויט די פשט איז אביסל שווער לגבי וואס קריגן זיך רבי עקיבא און די חכמים ביי פשתה וכנסה, אז ס'איז געווארן צוריק איינגעשרינקען, פארוואס זאל רבי עקיבא מטמא זיין? ס'דא עטליכע וועגן אין די מפרשים, די משנה אחרונה לערנט א אינטערסאנטע פשט, זאגט ער כנסה ופשתה, פשתה וכנסה מיינט אז דאס איז א מאדנע נגע, דער כהן קוקט עס אן, זעט ער אז ס'האלט זיך אין איין אויסשפרייטן, איינשרינקען, אויסשפרייטן, איינשרינקען, דעסטוועגן דאך האלט רבי עקיבא, אויב נאכדעם וואס מען האט אים איינגעשפארט א וואך זעט מען אז ס'האט זיך אויסגעשפרייט, זאג איך נישט דאס איז די סדר פון די נגע און ס'איז נישט קיין סימן טומאה, נאר ס'איז א געהעריגע סימן טומאה, און די חכמים האבן געהאלטן אז דאס איז נישט קיין סימן טומאה, ווייל דאס איז די סדר פון די נגע, ס'גייט כסדר אריין און ארויס. משנה ח', בהרת כגריס, א מענטש האט געהאט א בהרת מיט די מאס פון א גריס, ופשתה כחצי גריס, ס'האט זיך אויסגעשפרייט אויף מזרח זייט מיט נאך א האלבע גריס, און נאכדעם והלך מן האום, פון די ארגינעלע נגע איז אוועקגעגאנגען כחצי גריס, אויף מערב זייט פון די נגע איז אוועקגעגאנגען א האלב פון די פריערדיגע שיעור דערפון, קומט אויס אז יעצט איז עס ווייטער גרויס א גריס, אבער ס'האט זיך אזוי ווי אוועקגערוקט, פון פלאץ. רבי עקיבא אומר תראה בתחילה, מען באטראכט דאס ווי א נייע נגע, און אויב ס'פעלט זיך אויס קען מען אים יעצט איינשפארן אויף איין וואך און נאכדעם אויף נאך א וואך, ס'איז נישט די זעלבע אלטע נגע פון פריער ווייל ס'האט זיך אוועקגערוקט פון פלאץ. וחכמים מטהרין, די חכמים האבן געהאלטן אז דאס איז יא די זעלבע אלטע נגע און ס'איז געבליבן מיטן זעלבן גרויסקייט ווי פריער, און. אויב ס'איז שוין געווען יעצט נאך צוויי וואכן און ס'האט נישט קיין אנדערע סימן טומאה, דארף מען דאס מטהר זיין, אויב ס'איז געווען נאך איין וואך, שפארט מען אים איין אויף נאך א וואך, ווייל קיין אויסשפרייטונג הייסט עס נישט, ווייל א אויסשפרייטונג איז נאר אויב ס'איז געווארן אביסל גרעסער ווי די פריערדיגע שיעור, דא דאך איז געווען א גריס פון פריער און ס'איז געבליבן א גריס, ס'האט זיך גארנישט געטוישט. משנה ט', בהרת כגריס, ער האט געהאט א בהרת אין די גרויסקייט ווי א גריס, ופשתה ס'האט זיך אויסגעשפרייט כחצי גריס ועוד, ס'איז צוגעקומען אביסל מער ווי נאך א האלבע גריס, הלך מן האום כחצי גריס, אויף די אנדערע זייט פון די נגע איז אוועקגעגאנגען פון די ארגינעלע חלק א האלב פון די גריס. רבי עקיבא מטמא, ווייל פאקטיש איז יעצט דא אלעס אינאיינעם, א גריס מיט נאך אביסל, הייסט דאס אזוי ווי די ארגינעלע נגע האט זיך אויסגעשפרייט אביסל, וחכמים מטהרין, ס'איז א נייע נגע, וויבאלד ס'איז אוועקגעגאנגען א האלב פון די פריערדיגע נגע, ווערט דאס באטראכט ווי א נייע זאך אינגאנצן, און מען באטראכט דאס אזוי ווי א פרישע נגע, און מען שפארט עס איין, מען קוקט שפעטער צו ס'האט איינע פון די סימני טומאה. זאגט די משנה בהרת כגריס, א מענטש האט געהאט א נגע אין די גרויסקייט פון א גריס, ופשתה, ס'האט זיך אויסגעשפרייט כגריס ועוד, ס'איז צוגעקומען נאך א גאנצע גריס מיט נאך אביסל, והלכה לה האום און נאכדעם איז אוועקגעגאנגען די גאנצע ערשטע גריס. רבי עקיבא מטמא, וויבאלד פארדעם איז עס געווען א גריס, און יעצט האט ער דא א נגע פון א גריס מיט אביסל מער, הייסט דאס א פסיון, ס'איז ווי די זעלבע אלטע נגע און ער איז טמא. וחכמים אומרים, וויבאלד די גאנצע ערשטע נגע איז אוועקגעגאנגען, תראה בתחילה, ווערט דאס באטראכט ווי א נייע נגע, און מען דארף אים איינשפארן און קוקן סוף וואך צו ער האט איינע פון די סימני טומאה. משנה י'. בהרת כגריס, א מענטש האט געהאט א בהרת מיט די גרויסקייט פון א גריס, ופשתה, ס'האט זיך אויסגעשפרייט כגריס, אזוי ווי נאך א גריס, נולדה לפסיון, אין די אויסשפרייטונג אין די צווייטע גריס איז אריינגעוואקסן א מחיה, או שער לבן, איינע פון די צוויי סימני טומאה, והלך לה האום, נאכדעם איז די ארגינעלע גריס אוועקגעגאנגען. רבי עקיבא מטמא, רבי עקיבא זאגט אז ס'איז סיי ווי טמא, צוליב די פסיון, ממילא דארף מען שוין נישט קוקן אויף די מחיה און שער לבן צו ס'האט אלע דינים אז ס'זאל קענען מטמא זיין, ווייל ס'איז סיי ווי טמא אלץ די פסיון. וחכמים אומרים תראה בתחילה, די פסיון רעכנט מען נישט, וויבאלד די ארגינעלע נגע איז אוועקגעגאנגען, ממילא דארף מען יעצט קוקן אויף די מחיה און די שער לבן זעהן צו ס'האט טאקע די דינים פון מחיה און שער לבן כדי דער מענטש זאל ווערן טמא, אזוי לערנט דער רמב"ם פשט אין די משנה, ברטנורא לערנט אביסל אנדערש, עיין שם. זאגט די משנה, בהרת כחצי גריס ואין בה כלום, אויב א מענטש האט געהאט א נגע אין די גרויסקייט פון א האלבע גריס, און ס'האט נישט געהאט קיין שום שער לבן, נולדה בהרת כחצי גריס, נעבן דעם איז צוגעוואקסן נאך א האלבע גריס פון א נגע, ובה שערה אחת, און דארטן איז יא איבערגעדרייט געווארן איין שווארצע האר אויף ווייס, הרי זו להסגיר, דארף מען איינשפארן דעם מענטש וויבאלד ער האט נאכנישט די סימן טומאה פון שער לבן ווייל ער האט נאכנישט קיין צוויי ווייסע האר. בהרת כחצי גריס ובה שערה אחת, קודם האט ער געהאט א בהרת פון א האלבע גריס און דארט איז געווען איין ווייסע האר, און נולדה בהרת כחצי גריס נעבן דעם איז צוגעוואקסן נאך א האלבע גריס, היא בה שערה אחת, און דארט האט זיך איבערגעדרייט נאך א שווארצע האר אויף ווייס, הרי זו להסגיר דארף מען אים נאך אלץ איינשפארן און מען קען אים נאך נישט מחליט זיין ווייל דאס איז נאך נישט קיין סימן טומאה ווייל די ערשטע ווייסע האר האט זיך איבערגעדרייט נאך פאר די בהרת האט געהאט א שיעור פון א גריס און ס'מוז דאך זיין אז די בהרת זאל קודם דא זיין און דורך דעם זאל זיך איבערדרייען די שווארצע האר אויף ווייס און נישט אז די ווייסע האר איז געווען פון פריער. און די זעלבע זאך בהרת כחצי גריס, מען האט געהאט א נגע אין די גרויס פון א האלבע גריס ובה שתי שערות, און דארטן, נאך פאר ס'איז געווען א גאנצע גריס, האבן זיך איבערגעדרייט צוויי שווארצע האר אויף ווייס, און הערשט נאכדעם נולדה בהרת כחצי גריס איז צוגעוואקסן נאך א האלבע גריס אין די זייט ובה שערה אחת, און דארטן האט זיך איבערגעדרייט נאר איין האר פון שווארץ אויף ווייס, הרי זו להסגיר דארף מען אים ווייטער איינשפארן, ווייל אפילו ער האט שוין דא יעצט דריי ווייסע האר אבער נאר די לעצטע ווייסע האר האט זיך איבערגעדרייט נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט א בהרת כגריס, די אנדערע צוויי האבן זיך איבערגעדרייט נאך פאר ער האט געהאט דא א שיעור פון א נגע. משנה י א, בהרת כחצי גריס ואין בה כלום, אויב ער האט געהאט קודם א נגע אין די גרויסקייט פון א האלבע גריס און ס'האט נישט געהאט קיין שום שער לבן, נולדה בהרת כחצי גריס, ס'איז צוגעוואקסן נעבן דעם נאך א נגע אין די גרויס פון א האלבע גריס, ובה שתי שערות, און נאכדעם האבן זיך איבערגעדרייט צוויי שווארצע האר אויף ווייס, הרי זו להחליט, דעמאלטס איז מען אים יא מטמא אינגאנצן, מפני שאמרו ווייל די חכמים האבן געזאגט, אם בהרת קדמה לשער לבן טמא, אויב די נגע איז דא געווען פאר די שער לבן און דאס האט גורם געווען אז די האר זאל זיך איבערדרייען און ווערן ווייס, דעמאלט איז די מענטש טמא, ואם שער לבן קדם לבהרת טהור, אויב די ווייסע האר האט געפעדערט די בהרת, איז א סימן אז דאס איז נישט צושטאנד געקומען, ס'איז נישט ווייס געווארן צוליב די בהרת, איז דאס נישט קיין סימן טומאה און די מענטש איז טהור. ואם ספק, אויב איך ווייס נישט צו די האר האט זיך איבערגעדרייט אויף ווייס פאר די בהרת אדער נאכדעם, טמא. האלט די תנא קמא אז ער איז אויך טמא, ורבי יהושע קיהה, רבי יהושע זיינע ציין זענען הייליג געווארן פון דעם מאן דאמר וואס ער זאגט אז א ספק איז טמא ווייל ער האט געהאלטן אז א ספק דארף ווען זיין טהור. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף כ ה עמוד א', ס'איז געשטאנען אין די משנה, אויב א פרוי האט מפיל געווען א שפיר מרוקם, דאס הייסט אז א הייטל וואס איז דארטן שיין אויסגעשטעלט, מען זעט אז דאס איז א קינד, אבער מען ווייסט נישט צו א זכר אדער א נקבה, דארף זי זיצן די ימי טומאה און טהרה אזוי ווי פאר א זכר און פאר א נקבה. ואם היה מרוקם וכו', תנו רבנן. איזהו שפיר מרוקם, וואס הייסט דאס אז די הייטל איז אויסגעשטעלט אזוי ווי אייברים פון א קינד? אבא שאול אומר, תחילת בריאתו פון א עובר הייבט זיך אן צו דערקענען מראשו, די ערשטע אייבר וואס מען דערקענט איז די קאפ, ושני עיניו, די צוויי אויגעלעך, כשתי טיפין של זבוב, זענען אזוי פיצל ווי די צוויי טראפנס, די צוויי אויגעלעך, פון א פליג. תנא רבי חייא, מרוחקין זה מזה, די צוויי אויגעלעך זענען אפגערוקט, דערווייטערט, איינס פונעם צווייטן. שני חוטמין, די צוויי נאז לעכער זענען אויכעט. כשתי טיפין של זבוב, אזוי ווי צוויי טראפנס, צוויי לעכעלעך פון א פליג. תנא רבי חייא, ומקורבין זה לזה, די צוויי לעכעלעך זענען יא נאנט איינס צום צווייטן. ופיו מתוח כחוט השערה, ביי די פלאץ פון די מויל איז דא אזא שפאלט, און ס'קוקט אויס ווי ס'ליגט דארט אויסגעלייגט א האר,

זאגט רש"י, דאס וואס שטייט אין די משנה תשב לזכר ולנקבה רעדט מען ווען מען דערקענט נאכנישט צו ס'איז א זכר אדער א נקבה, די ברייתא אין די גמרא רעדט ווען מען דערקענט שוין יא סימני זכרות און נקבות. וחיתוך ידיים ורגליים אין לו, ס'האט נאכנישט אפגעטיילט, געהעריג אויסגעשטעלט, די הענטעלעך און די פיס, ועליו מפורש בקבלה, אויף דעם פיצלען עובר שטייט אין איוב הלא כחלב תתיכני,

זאגט די גמרא ואין בודקין אותו במים, ווען מען וויל באטראכטן דעם נפל זען צו עס איז א זכר אדער א נקבה, זאל מען עס נישט בודק זיין מיט וואסער, שהמים עזין, וואסער איז זייער שטארק וטורדין אותו, ס'וועט אינגאנצן צונעמען דעם עובר, ס'וועט צופאלן, אלא בודקין אותו בשמן מיט אויל שהשמן רך, אויל איז ווייעך ומצחצחו און דאס וועט עס מאכן גלאנצן, ואין רואין אלא בחמה, מען קוקט עס נאר אקעגן די זון, כיצד בודקין אותו, וויאזוי טוט מען דאס אונטערזוכן, פרעגט די גמרא כיצד בודקין אותו כדאמרינן מען האט דאך יעצט געזאגט וויאזוי, אלא במה בודקין אותו, מיט וועלכן זאך קען מען דאס אונטערזוכן, לידע צו וויסן אם זכר הוא אם נקבה היא, אבא שאול בר נש ואמרי לה אבא שאול בר רמש אומר, מביא קיסם, ער ברענגט א שפענדל, שראשו חלק, וואס ביים עק, ביים שפיץ, איז עס גלאט, ומנענע באותו מקום, ער טוט שאקלען, אויף יענעם פלאץ, פון אונטן אויף ארויף, אם מסכסך, טאמער ס'האנקערט זיך איין, ס'גייט נישט גלאטיג, בידוע שזכר הוא, ממילא קומט דארטן דעם גיד און דאס שטערט דעם, ואם לאו און אויב ס'האנקערט זיך נישט איין אין גארנישט בידוע שנקבה היא ווייסט מען אז דאס איז א נקבה. זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת ויקהל, פאריגע וואך האבן מיר געלערנט, ער שטעלט אויף א קשיא, פון איין פלאץ שטייט אז שבת איז דא א געוואלדיגע שמירה און מען דארף נישט מורא האבן פון גארנישט, און אויף א צווייטע פלאץ שטייט אז שבת דארף מען יא נזהר זיין נישט ארויסצוגיין אליין, ס'דרייט זיך ארום מזיקין. פארענטפערט ער דאס אזוי, תא חזי, הכי הוא ודאי אזוי איז טאקע אז ליליא רביעאה דשבתא, די נאכט פון מיטוואך, בעינן לאסתמרא מנייהו דארף מען זיך היטן פון די מזיקים, מאי טעמא בגין דכתיב יהי מאורות, שטייט דארטן ביי די ערשטע מיטוואך ווען מען האט אויפגעהאנגען די זון און די לבנה, מאורות, שטייט אבער מאורות כתיב חסר וואס דאס קען זיך ליינען מארות אזוי ווי קללות, והא אוקמוה דאס האט מען איינגעזעצט דבגין דאיהי חסרה, וויבאלד די לבנה איז פארקלענערט געווארן, וואס דאס איז דאך א רמז אויף די שכינה הקדושה, איז כמה חבילי טהירין, אסאך מחנות פון די חיצונים אתכלילן ווערן אריינגערעכנט בהאי מאורות אין די באלייכטונגען, לווטין און מארות אינון בגריעותא דסיהרא, עס איז געקומען אסאך קללות אויף די וועלט מיט די פארמינערונג פון די לבנה, וכולהו שליטין בהאי ליליא און אלע טוען געוועלטיגן יענע נאכט. בליליא דשבתא, אויכעט פרייטאג צונאכטס, כיון דכולהו מתבדרן, די אלע קליפות, טוען זיך אויסשפרייטן, לאעלא אריינצוגיין בנוקבא אין דעם לאך דעפרא פון די ערד, דלא יכלו לשלטאה זיי זאלן נישט קענען געוועלטיגן, זוכן זיי די לעכער ווי אריינצוגיין און זיי שפרייטן זיך אויס אויף די וועלט, בעי בר נש יחידאה לאסתמרא, א איינצעלער מענטש דארף זיך היטן אויכעט פרייטאג צונאכטס, ותו, אף על גב דלא יכלו לשלטאה אפילו זיי קענען נישט שולט זיין דעמאלטס, אבער אתחזיין לזמנין און זיי טוען זיך אמאל באווייזן, ובר נש יחידאה בעי לאסתמרא דארף זיך אן איינצעלע מענטש היטן אפילו שבת. מלה דא הכי תנינן, די זאך האמיר אונז אזוי געלערנט, ואי הכי, גריעותא דנטירא איהי, לכאורה איז דאך דאס א שטיקל חסרון אין די שמירה, אבל בשבתא נטירא אשתכח לעמא קדישא, שבת איז דא א שמירה פאר די הייליגע פאלק, וקודשא בריך הוא כד עאל שבתא ווען די שבת קומט אריין מעטר לכל חד וחד מישראל ער באצירט יעדן איד מיט א נשמה יתירה, ובעי דינטרון ליה להאי עטרא קדישא דאתעטרו ביה די אידן דארפן אפהיטן דעם הייליגן קרוין וואס זיי באקומען, ואף על גב דאינון לא אשתכחו בישובא,

סוף סוף נטירא אשתכח בהאי ליליא לעמא קדישא, סוף כל סוף איז דא א שמירה דעם נאכט פון שבת פארן הייליגן פאלק, הואיל וסוכת שלום וואס דאס איז די שכינה פריס על עמא איז אויסגעשפרייט אויפן פאלק דהא תנינן וואס האבן מיר געלערנט בכל אתר דסוכת שלום אשתכח, ווי אימער די שכינה געפינט זיך סטרא אחרא לא אשתכח תמן געפינט זיך נישט דארטן פון די אנדערע זייט ווייל דא נטירא איהי דאס איז א שמירה ונטירא שכיח ס'איז מצוי א שמירה. זאגט דער רמב"ם אין הלכות שבת פרק י', הפותל חבלים, ווען איינער דרייט צאם ער פלעכט שטריק, מן ההוצין, פון לאנגע בלעטער, ומן החלף, און פון גראזעלעך, או מחוטי צמר, אדער פון וואל, או מחוטי פשתן, פון לען, או חוטי שיער, פון האר, וכיוצא בהן, הרי זה תולדת קושר, דאס איז א תולדה פון קניפן, וחייב. ושיעורו, די שיעור אז מען זאל מחייב זיין, כדי שיעמוד החבל בפתילתו די שטריק זאל זיך האלטן צאמגעדרייט בלא קשירה אפילו אן א קניפ, שנמצאת מלאכתו מתקיימת דעמאלטס קומט אויס אז זיין ארבעט האלט זיך און דעמאלטס איז ער חייב. וכן אזוי אויכעט המפריד את הפתיל ווען איינער זאל אויפטרענען אזא מין צאמגעדרייטן שטריק, הרי זה תולדת מתיר דאס איז א תולדה פון אויפבינדן א קניפ וחייב און מען איז חייב, והוא דאס איז נאר שלא יתכוון לקלקל בלבד ער זאל נישט אינזינען האבן סתם צו פארדארבן, א פארדארבער איז דאך פטור, ושיעורו כשיעור הפותל די שיעור מחייב צו זיין איז אויב די בענדל איז יעצט אויפגעטרענט וואס פארדעם האט זיך עס געהאלטן און יעצט מאכט ער אז ס'זאל זיך נישט האלטן דעמאלטס הייסט ער א מתיר. זאגט דער רמב ם התופר שתי תפירות חייב, ווען איינער נייט צאם צוויי נייענגען, ער גייט מיטן פאדעם אריין און ארויס, דעמאלטס איז ער מחויב. והוא שקשר ראשי החוט מכאן ומכאן דאס איז נאר אויב מ'האט צוגעקניפט די עקן פונעם פאדעם אויף די זייט און אויף די זייט כדי שתעמוד התפירה אז די נייענג זאל זיך האלטן ולא תשמט, ס'זאל נישט ארויסקומען פון פלאץ, אבל אם תפר יתר על שתי תפירות אויב מען האט גענייט מער ווי צוויי נייענגען אף על פי שלא קשר חייב אפילו מען האט נישט צוגעקניפט איז מען אויכעט חייב שהרי מתקיימת התפירה אויב מען נייעט דריי מאל אדער מער האלט זיך עס שוין אפילו אן קניפן. והמותח איינער וואס ציט אויס חוט של תפירה א פאדעם פונעם נייען בשבת אין שבת איז ער חייב מפני שהוא מצרכי התפירה ווייל דאס איז אויכעט א חלק פון די ארבעט פון נייען זאגט די מגיד משנה אז רשי אין די גמרא איז מסביר די איסור פון מותח חוט של תפירה אז ער האט שוין געענדיגט נייען דעם בגד ס'איז אבער געבליבן א לאנגע פאדעם צווישן די צוויי שטיקער פונעם בגד ס'איז אזוי ווי אפגעטיילט צווישן איינס און צווייטן און ער ציט עס צאם און ער דערנענטערט די צוויי שטיקער פונעם בגד ממילא הייסט עס ווי ער נייט עס צאם ער זאגט אבער אז פונעם רמב ם'ס לשון מפני שהוא מצרכי התפירה קוקט אויס אז ער האט אביסל אנדערש אפגעטייטשט דעם איסור. זאגט דער ספר חסידים אין סימן רי ב, בעיר אחת היתה קהילה גדולה, ס'איז געווען א שטאט מיט א גרויסע אידישע קהילה, והיו עשירים זענען געווען רייך, ומחמת רוב עושרם, היו מתגאים, זיי האבן זיך גרויס געהאלטן ווייל זיי האבן געהאט אסאך געלט, ולא היו עוסקים בתורה כדבעי למהוי, זיי האבן נישט גענוג געלערנט תורה, והיה שם זקן אחד וחכם, ס'איז געווען דארט אן אלטער קלוגער מענטש, אמר להם האט ער זיי געזאגט, דעו לכם עטס זאלטס וויסן, אם לא תתעסקו בתורה ותחזרו בכם, אויב עטס גייטס נישט תשובה טון און אנהייבן לערנען תורה, תמיהני וואונדער איך מיך, אם לא תחרב העיר אויב די שטאט וועט נישט חרוב ווערן. איז כל זמן שאותו זקן חי, ווילאנג דער אלטער מענטש האט געלעבט, בזכותו לא נעשה דבר, אין זיין זכות האט גארנישט פאסירט פארן שטאט, אבער כשנפטר והלך לעולמו, ווען ער איז אוועק, בא מלך אחד ודחק את העיר, איז געקומען א קעניג, און ער האט באצווינגען דעם שטאט, ונתנו את השליש על פי השבועה, זיי האבן געגעבן א דריטל פון זייערע פארמעגנס, און געשוואוירן, ואמר להם, השבעו לי בתורתכם, שווערטס מיר אין ענקער תורה, שנתתם לי מכל ממונכם שליש, אז עטס האטס מיר שוין געגעבן א דריטל פון אלע ענקערע פארמעגנס. באו רכילים זענען געקומען מענטשן וואס מסר'ן, ואמרו למלך שהטמינו תחת קרקע כספם, זיי האבן באמת נישט געגעבן א דריטל, ווייל אין די ערד האבן זיי נאך באהאלטן אסאך געלט. אמר להם האט דער קעניג געזאגט פאר די אידן, עברתם על תורתכם ונשבעתם לשקר, האט עטס עובר געווען אויף ענקער תורה און געשוואוירן פאלש, והוליכם בשביה, האט ער זיי אלע געפירט אין געפענגעניש והחריב העיר, און ער האט חרוב געמאכט דעם שטאט, לקיים דברי הזקן, מיט דעם איז מקויים געווארן די ווערטער פון דעם אלטן מענטש, כדכתיב, שטייט א פסוק, מקים דבר עבדו. סימן ריש יוד גימל, יש הריגת דבר או חרב, ס'איז דא אמאל וואס ס'קומט א מארד, אדער א שווערד, שלא נגזר אלא לכלות הממזרים, די גאנצע גזירה איז נאר כדי די אלע ממזרים זאלן ווערן פארלענדעט, וכדי שלא לביישן, מען וויל זיי נישט פארשעמען, פלאצט אויס א מגיפה, און קיינער ווייסט נישט פארוואס דאס האט פאסירט, שאם לא היו מתים רק הממזרים, ווען דער אייבערשטער מאכט ווען אז נאר די ממזרים זאלן שטארבן, היה נודע, וואלט עס געווען באקאנט, און זיי וואלטן פארשעמט געווארן, והיתה המשפחה מתביישת מפני חברתה, די משפחה וואלט זיך געשעמט פון אנדערע משפחות. ועוד יש הריגה, נאכדעם איז דא אמאל וואס ס'פאסירט חלילה א הריגה לפי שאבות הכשרים, ווייל די עלטערן פון די ערליכע לא עשו סייג לדבר, זיי האבן נישט געמאכט קיין גדרים וסייגים ווי ס'דארף צו זיין. וכתיב, ברענגט ער זיך א ראיה פון א פסוק אז דער אייבערשטער וויל נישט פארשעמען די זינדיגע, ווייל ס'שטייט במקום אשר תשחט העולה תשחט החטאת, פארוואס האט מען גע'שחט'ן די עולה און די חטאת אויף די זעלבע פלאץ, זאגן חזל, כדי נישט צו פארשעמען די זינדיגע אידן וואס ברענגען א חטאת, אזוי וועט מען מיינען אפשר ברענגען זיי א עולה. וכתיב שטייט א פסוק ומקום הצדק שמה הרשע. ועוד, נאך א סיבה, שאין לכשרים לדור בעיר עם הרשעים, די כשר'ע מענטשן די ערליכע האבן נישט געהאט וואס צו וואוינען אין א שטאט צוזאמען מיט רשעים און פאר דעם פאסירט חלילה א מגיפה, וכן, כמה ממון נאבד כשישנו עם ממון שנעשה בעוולה, זייער אסאך געלט ווערט פארלוירן ווען ס'ליגט צוזאמען מיט געלט וואס איז פארשאפט געווארן מיט עוולות, כדכתיב ביהושפט, שטייט אין דברי הימים, בהתחברך עם אחזיהו פרץ השם את מעשיך. וזה, דאס איז די פשט וואס שטייט אין משלי, יש נספה בלא משפט ס'דא אמאל איינער וואס ווערט אוועקגענומען פון די וועלט אן קיין משפט, וויבאלד ער האט זיך באהאפטן צום רשע.